שלום וברכה צו על רגל אחת אויף קול מבשר. אונז זעמיר אידן, דו ביסט א איד, איך בין א איד, יענער איז א אידענע, אבער פון וואו קומט די נאמען איד? אונז האמיר נישט אייביג געהייסן אזוי. אונז האמיר נישט אייביג געהייסן אידן, אדער ווי דאס ווערט גערופן אויף ענגליש Jew? און די זעלבע אויף אלע, אויף, כ'ווייס נישט צו אויף אלע, אויף זייער אסאך אנדערע שפראכן, בפרט די שפראכן פון די לענדער ווי אונז זעמיר אנגעקומען במשך די גלות, איז איבעראל זעמיר אונז גערופן געווארן בדרך כלל, כפנים אין די גערעדטע שפראך אפילו אין די געשריבענע שפראך, מיטן טיטל איד. סאו, יעדע שפראך האט זיך געהאט זיין וואריאנט, זיין וועג פון אפטייטשן די ווארט איד, יודא, דזשוד, אבער ס'איז ס'איז אייביג געווען די זעלבע ווארט, די זעלבע ווארט איד. אין פארשידענע שפראכן בפרט אין די סלאווישע שפראכן, און די לענדער פון מזרח יוראפ ווי פוילן, רוסלאנד, אוקריינע, ליטע, וואו אונז האמיר געוואוינט פאר אסאך יארן און וואו אונז האמיר געליטן אסאך צרות, אסאך רדיפות, זענען דא צוויי ווערטער פאר איד. איינס איז די פשוט'ע ווארט צו באצייכענען די מענטש, די מענטש איז א איד. נאכדעם איז דא די ווארט איד, וואס איז אביסל א אנדערע ווארט, וואס קומט באזידלען דעם איד. נוצן די ווארט באצייכענען דעם איד מיט א אויף א געמיינעם אופן, אזוי ווי מ'אראפרייסן, באשמוצן, מזלזל זיין אין אים. אפילו אויף ענגליש. אויף ענגליש אגב, ווען מ'קוקט אריין אין די אקספארד ענגליש דיקשאנערי, די אקספארד ווערטערבוך פון די ענגלישע שפראך, איז דא ארום זעכציג אופנים ווי אזוי מען קען אויסשרייבן און אויך זאגן די ווארט איד. סטייט די זעכציג אופנים איז א סך הכל פון די וויפיל זעקס זיבן הונדערט יאר צו וויפיל ווי אלט די ענגלישע אפשר אביסל מער ווי אלט די ענגלישע שפראך איז שוין און די ענגלישע שפראך האט זיך באגעגנט מיט אידן שוין אנגעהויבן פון די פונעם ערשטן טאג וואס זי איז געבוירן געווארן אידן האבן געוואוינט אין ענגלאנד נאכן די תקופה פון די בעלי התוספות אביסל שפעטער, סאו אביסל פריער אייגענטליך אויכעט, סאו אבער די אלע די אלע ווערטער די אלע איבער זעכציג ווערטער איז א וואריאנט ס'איז א געוויסע גרסה פונעם זעלבן ווארט איד, און אגב אפילו נאך ביז היינט דאס הייסט אין די היינטיגע ענגליש איז דא צוויי אופנים די ווארט איד קען מיינען איד, ער איז א חלק פונעם אידישן פאלק, און נאכדעם דא די ווארט איד וואס ווערט גענוצט באופן זלזול און ס'איז אפיציעל אזוי אין די אינעם ווערטערבוך, אין די דיקשאנערי, און מיט ארום א פערציג פופציג יאר צוריק איז געווען עימיצער פון ענגלאנד וואס האט אנגעקלאגט, ס'האט געשלעפט אין געריכט די אקספארד דיקשאנערי, די ארויסגעבער פון דעם ווערטערבוך, און פארלאנגט פון זיי זאלן ארויסשניידן די צווייטע, די צווייטע איד. דאס הייסט, איד ווערט געברענגט אין דעם ווערטערבוך אלס א שם דבר, ס'טייטש א ווערב וואס באצייכנט א מענטש אדער א זאך, א איד. נאכדעם ווערט איד געברענגט אלס א פועל, א ווערב, דאס הייסט, א זאך וואס באצייכנט א פעולה אדער א צושטאנד, א מצב. און די צווייטע טייטש פון די איד, אלס א פועל, ווערט עס, ווערט די ווארט פארטייטשט אין די דיקשנערי אלס א זלזול פאר אידן. יא, ער פירט זיך אויף ווי אזא איד איז. יא, ס'איז דא איד, ער, דער איד, שם דבר, פירט זיך אויף ווי אזא איד, א. פעולה, און איז געווען עימיצער וואס האט אנגעקלאגט די אקספארד ווערטערבוך אין געריכט אז מען דארף ארויסנעמען די ווארט, ס'איז א מין גערעדאכטס איז אז איד זאל זיין א לשון זלזול, למעשה האט יענער פארלוירן, די ארויסגעבער פון די ווערטערבוך האבן געווינען, און די סיבה איז געווען ווייל זיי זענען נישט קיין אנטיסעמיטן מיטן באצייכענען א פאקט. ס'איז א ווארט וואס ווערט אזוי גענוצט און די ווערטערביך קען אויסשרייבן אז ס'איז נישט ס'איז נישט פאסיג, ס'איז נישט שיין, ס'איז אפשר נישט אויסגעהאלטן. אבער ס'איז דא נאך ווערטער אין דעם זעלבן ווערטערביך פאר פארשידענע עטנישע גרופעס וואס האבן אויך אומפאסיגע צונעמען וואס ווערט געברענגט אז די ווארט וואס איז טאקע נישט גוט און נישט אויסגעהאלטן, מען זאל עס נישט נוצן, אבער די ווארט מיינט דאס. בכל אופן, סאו לגבי די ערשטע טייטש פונעם ווארט איד, אלס א מענטש, דער איד וואס פשוט באצייכנט עמיצער וואס איז א חלק פונעם אידישן פאלק, איז דער ווערטערבוך, דער אקספארד דיקשאנערי, איז מסביר אז איד מיינט א חלק פון דעם פאלק וועמענס, און ס'גייט צוריק, די שורש דערפון גייט צוריק צו גלות בבל, די בעבילאן עקזייל וואס האט זיך אפגעשפילט מיט בערך צוויי אהאלב טויזנט יאר צוריק, אדער עימיצער וואס איז א איד, ס'טייטש א, לאמיר זאגן דאס מיינט א גר, עימיצער וואס איז זיך מגייר און ער ווערט א איד, איז אויך א איד, אפילו ער איז נישט קיין אייניקל, קיין ביאלאגישע אייניקל לאמיר זאגן, פון יענע אידן, פון יענע אידן וואס זענען פארטריבן געווארן פונעם בית המקדש נאכן ערשטן חורבן. סאו דאס איז דאך לכאורה נישט אויסגעהאלטן, יא? ווייל דאס אידישע פאלק האט זיך נישט אנגעהויבן מיט חורבן בית ראשון, אונז גייען מיר צוריק ביז אברהם אבינו. ובכל זאת אבער איז די ווערטערבוך גערעכט, ווייל די ווארט איד קומט פון בערך יענע תקופה. סאו אונז זעמיר נישט אייביג געווען אידן. וואס הייסט אונז זעמיר נישט אייביג געווען אידן? אונז האמיר אין דורות און תקופות צוריק האמיר אונז געהאט אן אנדערן נאמען, א אנדערע וועג וויאזוי מ'האט אונז באצייכנט. לאמיר אנפאנגען מיט נח. נח איז געווען צען דורות נאך אדם הראשון, און אין זיין צייט איז געקומען די מבול. ער, נח, מיט זיין משפחה און זיינע דריי קינדער, שם, חם און יפת, האבן איבערגעלעבט אין די תיבה, און פון זיי איז ארויסגעקומען נאכדעם די מענטשהייט, די גאנצע ציוויליזאציע, און ס'שטייט אויסגערעכנט אין פסוק אפילו, אין פרשת נח, אז פון, אז די קינדער פון, פון חם, זענען געווען דער און דער און יענער, און זיי האבן באוואוינט דער און דער און יענער פלאץ, זעלבע זאך מיט יפת, און נאכדעם איז דא שם. אונז און פארשידענע אנדערע גרופעס פון מענטשן זענען אייניקלעך פון שם. און טאקע וועגן דעם נאמען, וועגן שם, אפשטאמען פון שם, רופט מען אונז סעמיטן. א שונא ישראל איז אן אנטיסעמיט. דאס איז א חידוש פון בערך צוויי הונדערט יאר צוריק. דעמאלטס האט א געוויסע פראפעסאר, פראפעסארס, פון שפראך האבן געזוכט א מיטל צו באצייכענען, אגב, אנפאנג האט עס געמיינט נישט נאר אידן נאר אויכעט, להבדיל, אראבער און אנדערע סעמיטישע גרופעס, טייטש מענטשן וואס שטאמען פון די זעלבע יחוס, פון צוריק צו שם, אבער לבסוף האט זיך עס אזוי אנטוויקלט אז די נאמען, עכ"פ אנטיסעמיט, וואס איז אנטי קעגן סעמיטישע מענטשן, מיינט נאר אידן. הגם א אנטיסעמיט קען דאך געווען לכאורה פונקט אזוי מיינען אן אראבער, אבער אזוי איז עס געבליבן. נאר וואדען ווען מען רעדט פון פעלקער, מען רעדט פון פעלקער און זייער אפשטאם, די גלגולים פון וואו זיי שטאמען, נוצט מען אפילו נאך היינט די טיטל סעמיטישע שבטים, סעמיטישע שפראכן, און אנדערע אזעלכע זאכן, און ס'נעמט אריין נישט נאר אידן נאר להבדיל פארשידענע נישט אידישע גרופעס וואס שטאמען אויכעט פון שם. אביסל שפעטער האט נח האט געהאט אן אייניקל וואס האט געלעבט אביסל שפעטער האט געהייסן אברהם, אברהם אבינו. צו אברהם אבינו ווערט אין די תורה באצייכנט אלס אברהם העברי, עכ"פ פון די פערספעקטיוו פון אנדערע שבטים פון אנדערע גרופעס ווערט. ווערט אברהם אבינו באצייכנט אלס אברם העברי, אזוי טרעפט מען אין פרשת לך לך אז נאכדעם וואס לוט די פלימעניק די נעפיו פון אברהם אבינו איז געפאנגען געווארן דורך יענע מלכים ווען זיי האבן געהאלטן א מלחמה ביי די מלחמה צווישן די פיר מלכים און די פינף מלכים שטייט אין פסוק ויבא הפליט וואס חזל זאגן עס איז געווען עוג מלך הבשן, ויגד לאברם העברי, ער האט געזאגט פאר אברם העברי, ער האט אים דערציילט די מעשה וואס דא געשען, די פסוק געזאגט אז אברם העברי והוא שוכן באלוני ממרא האמורי, אז אברהם אבינו האט דעמאלטס געוואוינט אין אלוני ממרא, אלוני ממרא איז דאס איז שוין אין ארץ כנען, יא דאס איז מיטן פרשת לך לך, אנפאנג פרשת לך לך, זעהן מיר ווי דער אייבערשטער הייסט פאר אברהם אבינו לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך און אזוי האט אברהם אבינו האט זיך ארויסגעלאזט פון ווי ער האט געוואוינט, לכאורה לויט רוב דעות איז עס געווען אין חרן וואס איז היינט אין טערקיי, אבער בעצם איז חרן געווען א חלק פון א גרעסערע שטח וואס דעקט פון א חלק פון די היינטיגע איראק, טערקיי און אנדערע פלעצער פון ווי די ציוויליזאציע, אזוי באצייכנט מען עס אין היינטיגע היסטאריע פון ווי די ציוויליזאציע האט זיך האט זיך אנגעהויבן. דאס איז א שטח אין אויפן גרויסן פארנעם, די גאנצע געגנט דארטן הייסט מעסאפאטאמיע, און ס'געפינט זיך צווישן די צוויי טייכן די די פרת, נהר פרת, נהר פרת און נהר חדקל. איז אברהם אבינו איז פון דארטן ארויס געגאנגען און ער איז געגאנגען אויפן וועג קיין ארץ כנען, און ער האט במילא געדארפט דורך שניידן די נהר פרת, היינט הייסט עס די יופרעטיס ריווער, איז ווען ער איז אנגעקומען קיין כנען האט מען אים גערופן העברי, העברי איז דער וואס קומט מעבר הנהר, ער דורך ער קומט פון די אנדערע זייט פון די טייך, און די העברי אגב איז מגולגל געווארן אין די היינטיגע ענגליש היברו, די ווייל אויף אקאדיש, אקאדיס, וואס דאס איז די שפראך וואס מ'האט גערעדט אין די אומגעגנט פון ארץ כנען אין יענע תקופה, איז וואו העברי איז זאגט זיך זייער נאנט צו די היינטיגע היברו. די היינטיגע ענגלישע היברו, קיצור דאס איז א גלגול פון יענע פון יענע שפראך, די אופן וויאזוי מ'האט דעמאלטס אין יענע תקופה, די תקופת האבות, באצייכנט אברהם אבינו, אברם, אברהם העברי, דער אברהם וואס קומט מעבר הנהר פון די אנדערע זייט טייך, און די פאר די ארומיגע מענטשן זענען זיי לכאורה אזוי געבליבן, אברהם העברי, און זיינע קינדער, זיינע מענטשן זענען געווען עבריים, און זעהן מיר אויך שפעטער אז אין מצרים פרעה זיי באציען זיך צו די אידן ווי די עבריים. און אפילו מיט הונדערטער יארן שפעטער, אידן זענען שוין אין ארץ ישראל, נאך יציאת מצרים, אידן זענען שוין אין ארץ ישראל, מען האלט אינמיטן די תקופת השופטים און אנפאנג תקופת המלכים, איז ווען אידן האבן געהאט זייערע מלחמות מיט די פלישתים, פלישתים איז געווען די, זענען געווען די ארכי שונאים פון אידן, ס'הייסט ס'איז נישט געווען קיינער אין ארץ ישראל דורכאויס די תקופה די תקופת השופטים און אריין די תקופת מלכים מיט וועם אידן האבן געהאט פאר אזא לאנגע צייט אזויפיל מלחמות און אזויפיל צרות ווי די פלישתים. איצט טרעפן מיר אונז אין נביא אפאר מאל ווי די פלישתים באציען זיך צו די אידן ווי צו די עבריים און ס'איז זייער קלאר פונעם לשון פונעם לשון הפסוק און פון די קאנטעקסט אין וואס די פלישתים רעדן אז ס'איז געווען א זלזול ס'איז געווען א א וועג פון גרינגשעצן, פון אוועקמאכן די פרעמדע מענטשן וואס זענען דא, די עברים, זיי קומען נישט פון דא, זיי קומען פון ערגעץ אנדערש און זיי באלאנגען נישט דא אויך נישט, דאס איז אונזערס. סאו על כל פנים. זעט אויס אז די ארומיגע האבן אונז פאר א תקופה גערופן די עברים, אפשר נישט אויך, אפשר נישט נאר, אפשר אויך, אבער ס'איז געווען א נאמען פאר אונז. למעשה אבער באקומען מיר אונז א געהעריגן נאמען אלס פאלק, נישט עבריים, וואס באצייכנט אז די מענטשן קומען פון דארטן, פון ערגעץ אנדערש, און זענען פשוט אריבער די טייך, און זיי האבן געמאכט א וועג, זיי האבן געוואנדערט און געגאנגען ביז זיי זענען אנגעקומען אהער, און דאס איז ווען יעקב אבינו ווען ער איז אנטלאפן פון לבן, אויפן וועג קיין ארץ כנען איז ווייסט באקאנט די פרשה דארטן אז ס'איז געקומען א מלאך און האט זיך מיט אים געראנגלט א גאנצע נאכט און צום סוף האט אים יעקב מנצח געווען, יעקב אבינו האט אים מנצח געווען, ס'איז געווען ביי מעבר יבק, אגב דאס איז אזא טייך וואס גיסט זיך אריין אינעם ירדן און ס'געפינט זיך היינט אויף די מזרח זייט פונעם טייך ירדן דאס הייסט אין די היינטיגע לאנד ירדן, מען ווייסט ווי דער פלאץ איז, איז דארטן ביים סוף טאג ווען עס האט אנגעהויבן טאגן, די נאכט האט זיך געענדיגט, האט דער מלאך געגעבן פאר יעקב אבינו א נאמען ישראל, ווייל כי שרית עם קל, ווייל ער האט באהערשט א מלאך, איז פון דארטן און ווייטער הייסט מען אונז בני ישראל, אונז הייסט מען בני יעקב און אונז הייסט מען בני ישראל, מען טרעפט מען ביידע, דאס הייסט אין תורה און נביאים ווערט כלל ישראל אנגערופן בני יעקב, בית יעקב, בית ישראל, בני ישראל, בני בכורי ישראל, אבער אונז ווערמיר אנגערופן אויפן נאמען פון יעקב, דאס איז די טאטע פון די צוועלף שבטים, די טאטע פון כלל ישראל, און אונז ווערמיר אנגערופן אויף ביידע פון זיינע נעמען, אמאל אזוי און אמאל אזוי, און עס איז אזוי געבליבן אויך שפעטער אין גלות, אט די נעמען פון בית יעקב, קהילות יעקב, און בני ישראל, קהל ישראל, סיי נעמען פון מוסדות, נעמען פון שילן, נעמען פון. חבורות, יא, נוצט מען אונז, טרעפט מען אונז ביי די ביידע נעמען, על שם יעקב אבינו, על שם זיין נאמען יעקב, און על שם זיין נאמען ישראל. אגב, די מעשה מיט די געראנגל פון יעקב אבינו מיטן מלאך, אין די אין ספר היובלים, וואס דאס איז איינע פון די ספרים חיצונים, דאס איז ספרים וואס זענען געשריבן געווארן אינמיטן תקופת בית שני, אבער זיי זענען נישט קיין חלק פון די כתבי הקודש, נישט קיין חלק פון נ"ך, צווישן די ספרים חיצונים זענען אויך דא ספרי נבואה, ס'איז דא א ספר פון נבואות פון ברוך בן נריהו און פון אנדערע פון גד החוזה וואס דער נאמען דער נאמען פון גד החוזה ווערט דערמאנט אין נ"ך אין מלכים דאכט זיך אבער זיינע נבואות איז דא גאנצע ספר פון זיינע נבואות נאר זיי הייסן אלע אינאיינעם ספרים חיצונים אקעי און ספר היובלים איז איינע פון די ספרים חיצונים און דארטן שטייט אז די געראנגל פון יעקב אבינו מיטן מלאך וואס חזל זאגן איז געווען שרו של עשיו האט זיך אפגעשפילט י' דא' כסלו, די זעלבע דעיט וועגן די געשעעניש טרעפן אונז אויך אין די מגילות ים המלח, עס איז א גאנצע באנטש מיט מגילות וואס מ'האט געטראפן אין די אומגעגנט פון די ים המלח, עס האבן דארטן געוואוינט העכסט ווארשיינליך אזוי איז היינט אנגענומען די איסיים, זענען איינע פון די כיתות וואס האבן געלעבט אין ארץ ישראל צווישן אידן א אידישע כת פון תקופת בית שני, א מאדנע כת מיט מאדנע מנהגים, קיצור זיי זענען אנטלאפן פון פון די געזעלשאפט, זענען אנטלאפן פון סאסייעטי ווי מען זאגט, און זיי האבן זיך באזעצט אין א אין מדבר אין מדבר יהודה, און דארטן האבן זיי געלעבט אויף אינטערעסאנטן אופן, און זיי האבן איבערגעלאזט נאך זיך מגילות כתבי ידות וואס זענען געבליבן אין די הייל, און מען האט זיי געטראפן מיטן די לעצטע זעכציג זיבעציג יאר, און צווישן זייערע כתבים טרעפט מען אויכעט דאס, אז די מעשה פון יעקב אבינו מיטן מלאך מיטן שרו של עשיו איז געווען י' דאלף כסלו. צוריק צו צוריק קיין ארץ ישראל, צוריק צו די די תקופת השופטים, האבן מיר דארטן די צוועלף שבטים וואס וואוינען אין ארץ ישראל אלץ עקסטערע שבטים, זיי וואוינען אלץ עקסטערע שבטים, זענען פאראייניגט אלץ א פאלק, מיט די תורה, אבער אלס א לאנד און אלס א, מען זאגט, אלס א גרופע מענטשן, אלס א פאלק, איז, זעהן זיי נישט אויס צו זיין אזוי שטארק פאראייניגט, און דורכאויס ספר שופטים, און אויכעט אנפאנג ספר שמואל, איז משמע, נישט משמע, ס'איז דא פלעצער וואו ס'שטייט קלאר, אז ווען איין שבט האט געהאט פראבלעמען מיט איינע פון די שכנים פון די זיבן פעלקער וואס זענען געבליבן אין. ישראל, סא שטייט דאך דאס אויכעט אז אידן האבן, כ'מיין די די תורה האט געהייסט משה רבינו נאך אין מדבר האט אנגעזאגט פאר אידן און שפעטער אויכעט יהושע אז מ'זאל פארטרייבן די אלע זיין עמים, כאטש פארטרייבן איז די ראשונים זענען שוין מסביר פונקטליך וואס ס'מיינט אז זיי האבן געקענט בלייבן נאר בתנאי זיי ווארפן אוועק זייערע עבודה זרות און זיי ווארפן זיך אונטער אידן און און אינעם כלל פון אוועק ווארפן די עבודה זרות האט געמיינט אוועק ווארפן זייערע לעבן, מ'רעדט אפילו בין אדם לחבירו וואס איז געווען זייער זייער. קארופטירט און פארפוילט איז, בקיצור מיט געוויסע תנאים וואלטן זיי געקענט בלייבן און אויב נישט פארטרייבן אויס'הרג'ענען, ס'איז געווען טאקע איין איינע פון די פעלקער וואס זענען אנטלאפן גרגשי, בכל אופן אבער אידן אזוי שטייט אין נביא שטייט אין די פסוקים אז אידן האבן נישט אויסגעפירט די זאך ביזן סוף און ס'זענען איבערגעבליבן פון די פעלקער גאנצע גרופעס, ווערט נישט דערמאנט וויפיל, די גאנצע ס'ווערט אויסגערעכנט געוויסע שטעט, געוויסע פלעצער, די נחלה פון דער שבט אז ער האט געהאט איבערגעבליבן א חלק פון די כנעני, א חלק פון די פון היבוסי, פון די און פון די אנדערע יעדער שבט מיטן פאלק וואס האט געוואוינט פריער אין זיין נחלה, און מ'האט טאקע נאך געהאט פון זיי צרות, מ'האט געהאט פון זיי צרות ברוחניות, מ'האט געהאט פון זיי צרות בגשמיות, און מ'האט זיך כסדר געטראפן אין מלחמות, מ'איז געווארן אונטערטעניג אונטער זיי, און אידן האבן תשובה געטון, דער אייבערשטער האט געשיקט א שופט וואס האט זיי וואס האט זיי אויסגעלייזט, אידן האבן תשובה געטון, און נאכדעם איז מען געגאנגען אין מלחמה, און אין דעם זכות האט מען מנצח געווען, און נאכדעם האט מען נאכאמאל פארגעסן, גאנץ ספר שופטים איז פול מיט די מיט די קו אז אידן זינדיגן און זיי האבן און ליידן צרות פון די שכנים וואס זענען געבליבן פון פריער, און די חטאים לכתחילה זענען אויך געקומען אונטער די השפעה פון די גוישע פעלקער וואס זיי האבן דארטן איבערגעלאזט, נאכדעם טוהן זיי תשובה, דער אייבערשטער שיקט צו עמיצן זאל זיי העלפן מציל זיין, בכל אופן זעהן מיר אז אז ווען איין שבט אדער אפאר שבטים האבן געהאט האבן זיך געטראפן שלאגן האבן זיך געטראפן האבן צרות פון זייערע שכנים פון זייערע נישט אידישע שכנים פון די ז' עמים איז די איבריגע חלק פון כלל ישראל נישט אייביג זיי געקומען צו הילף. אין די שירת דבורה די שיר וואס דבורה הנביאה האט געזאגט נאך די מלחמה נאך די נצחון וואס אידן האבן געהאט אויף סיסרא דערמאנט זי אפאר שבטים וואס האבן נישט געוואלט קומען העלפן נישט געוואלט קומען קיין נעמען א חלק אין די מלחמה דאס זענען געווען שבטים וואס האבן געוואוינט ווייטער, און זיי האבן נישט געהאט קיין צרות דירעקט פון סיסרא, און זיי האבן טאקע מחליט געווען צו בלייבן אינדערהיים, און זיך נישט אנשליסן און העלפן זייערע זייערע ברודער. איז סוף פון תקופת השופטים, איז באגעגנט מען זיך מיט שמואל הנביא, ס'איז אנפאנג פון ספר שמואל, דער לעצטער שופט איז געווען עלי הכהן, ס'איז אויך געווען דער כהן גדול, ס'איז כהן גדול און שופט, און אין זיין צייט טרעפט מען זיך מיט שמואל הנביא, שמואל הנביא ווערט געבוירן נאך די תפילה וואס חנה האט געזאגט אינעם משכן אין משכן שילה, און זי, דער אייבערשטער העלפט איר, זי האט א קינד שמואל, און זי ברענגט אים, נאך אפאר יאר ברענגט זי אים אריבער צום משכן, דארטן זאל ער אויפוואקסן און זיין אינגאנצן מוקדש פאר עבודת השם. שמואל האט, נאך אידן האבן אים געבעטן און בנבואה האט ער באקומען הסכמה פונעם אייבערשטן, און שמואל נעמט אויף א קעניג, מען איז מאחד גאנץ כלל ישראל, און די אלע צוועלף שבטים ווערן יעצט פאראייניגט אלס פאלק אונטער א קעניג. דאס איז א פרשה וואס אין נביא אליין אין די פסוקים זעט מען ווי שמואל מוסר'ט די אידן מער ווי איין מאל אויף דעם וואס זיי האבן בכלל געבעטן א קעניג, און די מפרשים חזל און די ראשונים. ארבעטן שטארק ארום מיט דעם, מען לערנט גוט אפ פשט וואס דא איז געווען, ווייל בעצם טרעפט מען נאך אין די תורה פריער אז ווען ווען עטץ אידן ווען עטץ עטץ אריינקומען אין ארץ ישראל און עטץ עטץ אויפנעמען אויף ענק א קעניג, זאגט די תורה די תנאים וואס א קעניג דארף זיין, ווער ווער ס'זאל זיין, ווי אזוי זאל זיך פירן, אבער בקיצור אזוי איז געווען די מעשה אין די אונטערשטע שורה, אז שמואל האט אויפגענומען א קעניג אויף אידן, קודם שאול, נאך שאול המלך, האט דוד המלך האט שמואל הנביא געזאלבט דוד, נאכדעם וואס שאול המלך האט צוויי מאל נישט געפאלגט די נבואה, די ערשטע מאל איז געווען לגבי די, עס איז געווען טאקע ביי איינע ביי א מלחמה מיט די פלישתים, ווען שמואל הנביא האט אים אנגעזאגט ער זאל נישט ברענגען דעם קרבן, וואס דאס איז געווען די ערשטע זאך וואס מען האט געדארפט טון פארן ארויס גיין אין די מלחמה, דאס הייסט די אנפאנג די מלחמה האט זיך געזאלט אנפאנגען דורך א קרבן, און שמואל האט געזאגט פאר שאול זאל ווארטן אויף אים ביז ער קומט צוריק קיין גילגל, און שאול האט נישט געווארט, די צווייטע מאל איז געווען ווען דער אייבערשטער האט געהייסן שמואל זאגן פאר שאול ארויסצוגיין אין מלחמה קעגן עמלק און אלע אויס'הרג'ענען, און האט איבערגעלאזט אגג מלך עמלק דער קעניג, אים האט ער געלאזט לעבן, און אויך די שעפעלעך, די אידן האבן געהאט א באפעל זיי האבן געדארפט אויך אויס'הרג'ענען, חרוב מאכן און זייער די גאנצע שטאט און אלע זייער פארמעגן, זאל נישט בלייבן קיין זכר פון עמלק. קיצור דעמאלטס האט דער אייבערשטער געזאגט פאר שמואל ניחמתי כי המלכתי את שאול, און ער האט און שמואל הנביא איז געגאנגען אויפנעמען אלס קעניג על פי דבר השם דוד המלך, און נאך דוד המלך גענומען זיין זון שלמה, שלמה המלך, וואס האט אויפגעבויט די בית המקדש, דוד המלך האט האט א חלק איינגענומען און א חלק אפגעקויפט די שטאט ירושלים און די הר המוריה, די הר הבית אויף וואס שלמה האט נאכדעם געבויט די בית המקדש, איז דורכאויס די ערשטע דריי מלכים, שאול, דוד און שלמה, איז עס געווען א איין מלוכה, גאנץ כלל ישראל אלע שבטים פאראייניגט. אין די צייטן פון רחבעם די זון פון שלמה המלך האט זיך די מלוכה געשפאלטן, עס האט זיך געשפאלטן אין צוויי, עס איז געווען צען שבטים, עס איז געווען א מענטש געהייסן ירבעם בן נבט, ער האט מורד געווען אין רחבעם, און ער האט געזאגט, ווער ס'וויל זאל קומען מיט מיר. און צען שבטים האבן זיך טאקע אפגעטיילט, זיי האבן זיך אפגעריסן פון רחבעם, מיט וועמען ס'זענען נאך געבליבן צוויי שבטים, בעיקר, בעיקר צוויי שבטים, יהודה און בנימין. די אנדערע צען שבטים, בערך, האבן זיך פאראייניגט אונטער ירבעם בן נבט, און מ'האט געגרינדעט א נייע מלוכה. סאו יעצט איז דא צוויי קעניגרייכן אין ארץ ישראל. אידן זענען צעטיילט אין צוויי מלוכות, איינס הייסט מלכות ישראל, פארוואס ישראל? ווייל רוב כלל ישראל איז געווען מיט זיי. נאכדעם די אנדערע וואס הייסט מלכות יהודה. ווייל יהודה איז געווען דער גרעסערע און דער חשובערע שבט פון די צוויי געבליבענע, יהודה און בנימין. מלכות יהודה, מלכות ישראל. מלכות ישראל האט אנגעהאלטן בערך הונדערט פֿופֿציק יאר. נאך בערך הונדערט און פֿופֿציק יאר איז מלכות ישראל חרוב געווארן דורך מלכות אשור, די אסיריען עמפייער ווי אזוי ס'הייסט היינט אין די היסטאריע, ס'איז געווען אין אפאר כוואליעס, אפאר איבערפאלן, אפאר אטאקעס פון מער ווי איין מלך, מער ווי איין אסירישן קעניג, אבער אין די אונטערשטע שורה אין די אין מלכות אין די עשרת השבטים, די צען שבטים פון מלכות ישראל, זענען געגאנגען אין גלות אין אפאר שטופעס, אבער בסופו של דבר איז מלכות ישראל אונטערגעגאנגען, רוב פון די עשרת השבטים זענען פארטריבן געווארן פון ארץ ישראל, מלכות ישראל איז אונטערגעגאנגען, די איבערגעבליבענע זענען געלאפן צו די שכינות'דיגע מלכות יהודה, און זיי האבן זיך דארטן איינגעגלידערט מיט זייערע ברודער פון די שבטים פון יהודה און בנימין. יעצט און ווייטער איז מער נישט דא קיין מלכות ישראל, ס'איז נאר דא מלכות יהודה, און דער שטח פון די שבטים פון יהודה בנימין, וואס איז, וואס הייבט זיך אן אביסל פאר די היינטיגע ירושלים, פון צפון, אראפ אראפ די נגב, אראפ דרום, יהודה, די ריזיגע, די גרעסטע חלק, יהודה, די נחלה פון שבט יהודה איז געווען ריזיג גרויס, ס'דעקט גאנץ מדבר יהודה, די נגב אראפ. און בנימין האט געהאט א א קליינע חלק וואס האט זיך אנגעהויבן, ס'הייבט זיך אן אינמיטן פון די היינטיגע ירושלים און ס'גייט ארויף צו צפון ווי קבר שמואל הנביא איז און נאך אביסל ווייטער, סאו די גאנצע שטח האט געהייסן ארץ יהודה און אזוי איז עס גערופן געווארן, און ווען אידן זענען שפעטער מיט ארום הונדערט פֿופֿציק יאר נאך די חורבן פון מלכות ישראל ווען ס'איז געקומען גלות בבל, נבוכדנצר איז ארויפגעקומען און חרוב געמאכט און פארשיקט די אידן פון ארץ ישראל אין גלות, חרוב געמאכט די בית המקדש און פארשיקט די אידן אין גלות, וואס איז אויך אגב נישט געגאנגען אלע אויף איין מאל, ס'איז געווען דריי כוואליעס פון גלות, די ערשטע איז געווען אפאר יאר פארן חורבן, די צווייטע איז געווען ביים חורבן, און די דריטע איז געווען נאכדעם וואס גדליה בן אחיקם איז גע'הרג'עט געווארן, דאס איז געווען די לעצטע כוואליע פון גלות, און מיט דעם איז ארץ ישראל כמעט, ס'איז געבליבן נאך אידן אין ארץ ישראל, אבער רוב רובם פון פון כלל ישראל איז פארטריבן געווארן אין גלות, אבער דעמאלטס ווער ס'איז ווע מיט וועם נבוכדנצר האט מלחמה געהאלטן איז געווען ארץ יהודה, און שפעטער מיט צענדליגע יארן שפעטער ווען ס'איז מקוים געווארן די נבואה וואס וואס ירמי' האט נאך געזאגט ביים חורבן אז אידן וועלן צוריק קומען מיט אויפבויען די בית המקדש פון פריש, טרעפן מיר אונז כורש האט געגעבן, כורש וואס איז געווען די קעניג פון פרס, ער האט איינגענומען און חרוב געמאכט די מלכות בבל, שטייט אויכעט פריער אין די נביאים אז ס'וועט געשען, האט כורש ארויסגעגעבן א דעקרעט, א קעניגליכע דעקרי, אז אידן קענען צוריק גיין קיין ארץ ישראל, און אונז האמיר געטראפן די מעשה ווערט דערציילט אין די כתבי קודש, אין אין נביא, אין כתובים אייגנטליך. די אייגנטליכע זאך, די נבואה דערפון טרעפט מען נאך אין נביא, אין ישעי' שטייט קלאר ארויס אז ישעי' הנביא זאגט אז כה אומר ה' לכורש משיחו, אז אז כורש וועט, אז דער אייבערשטער וועט פאר אים אראפווארפן זיינע שונאים פאר אים, און ער וועט אייננעמען, און ער וועט מושל זיין אין אסאך לענדער, און דאס אלעס כדי ער זאל קענען צוריק אז קענען צוריק ברענגען צוריק לאזן אידן צוריק קומען קיין ארץ ישראל אגב קורש'ס דזשאב כאילו יא איז די זאך וואס די נביא האט אים געזאגט איז געווען סאך מער ווי ער האט געטוהן און חז"ל זאגען עס אז חז"ל זאגען עס אין מסכת מגילה אז קורש באמת איז האט געזאלט נישט סתם לאזן אידן ארויף גיין נאר ארויף ברענגען און צוריק אויפבויען ארץ ישראל און ער זאל בויען די בית המקדש ער האט געדארפט טוהן סאך מער ווי ער האט געטוהן וואס קורש האט געטון איז געלאזט, ער האט געזאגט אז אידן וואס ווילן קענען צוריק ארויפגיין. דאקומענטן וואס זענען איבערגעבליבן פון יענע תקופה, די דעקרעט וואס קורש האט ארויסגעגעבן, רעדט ער פון יהוד, אז די יהודים קענען צוריקגיין קיין יהוד. עס איז פשוט אזוי האבן אידן געהייסן דעמאלטס. אידן האבן שוין דעמאלטס געהייסן יהודים, די מענטשן וואס קומען פון ארץ יהודה, ווייל דאס איז געווען דער חלק פון כלל ישראל וואס איז געבליבן? די עשרת השבטים זענען שוין לאנג פאר דעם געווען פארטריבן, און לויט איין דעה אין חז"ל פארלוירן געווארן אפילו. און נאך כורש, אידן זענען דארט געבליבן, למעשה די שומרונים האבן אריינגעגעבן א מסירה קעגן אידן ביי די פערסישע מלוכה, אז אידן ווילן בויען די בית המקדש און זאלן נאכאר לכבוד דעם מורד זיין אין די אין די אין די מלכות, אין מלכות פרס, ווייל כורש האט דאך נישט געוואלט געבן פאר אידן אז ארץ ישראל זאל זיין זייערס, ער האט דאך נישט געוואלט געבן קיין זעלבסשטענדיגקייט, ער האט נאר אזויפיל געגעבן רשות אז מ'קען צוריק ארויפגיין, ארץ ישראל איז דעמאלטס געווען א חלק פון די פערסישע אימפעריע, פארדעם איז עס געווען, ביים חורבן בית ראשון איז ארץ ישראל איינגענומען געווארן דורך בבל און געווארן א חלק פון די בבלישע אימפעריע, און ווען פרס האט איינגענומען בבל האט זי אויכעט אטאמאטיש איבערגענומען דעם גאנצן שטח וואס האט כולל געווען ארץ ישראל, סאו ארץ ישראל איז יעצט געווען א חלק פון מלכות פרס, און כורש האט מסכים געווען אז אידן זאלן גיין מעגן זיך דארטן גיין באזעצן, זיך פירן ווי אידן און אויפבויען דעם בית המקדש, אבער נישט מער ווי דעם. למעשה די שומרונים האבן אריינגעגעבן א מסירה און כורש האט צוריקגעצויגן, און די זאך האט זיך געשלעפט אויף נאך אפאר דורות, און אינצווישן האט זיך אפגעשפילט די נס פורים. און אונז זעהן מיר אז מרדכי הצדיק ווערט באצייכנט אין די מגילה אלס מרדכי היהודי, איש יהודי היה בשושן הבירה, און חזל שטעלן זיך טאקע אפ אין מסכת מגילה פארוואס רופט מען אים יהודי, ער האט דאך געשטאמט, מרדכי הצדיק האט דאך געשטאמט פון שבט בנימין, אבער די אמת איז אז די אזוי זענען די טיטל יהודי האט מען גענוצט אויף אידן אין אלגעמיין דעמאלטס בכלליות, דעם פסוק נאר ווי די פסוק ווי די מגילה רעכנט אויס די יחוס פון מרדכי הצדיק, איז אויף דעם האבן זיך חזל אפגעשטעלט, וואס רופסט אים דא יהודי? די פסוק אליין זאגט דאך איש ימיני, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן קיש בן שמעי בן קיש איש ימיני, אז ס'קומט אויסצורעכענען זיין יחוס ער שטאמט פון שבט בנימין, וואס רופסט אים יהודי דא? איז אויף דעם האבן חזל חזל פארשידענע דרשות אריינגערעכנט דאס אז מצד זיין מאמע פון זיין מאמע'ס זייט האט ער געשטאמט פון שבט יהודה, אבער יהודים איז געווען די וועג וויאזוי מ'האט באצייכנט וויאזוי מ'האט אנגערופן אידן, און ס'איז אזוי געבליבן שוין א קאווערנעם אין דער וועלט. אונז פאר זיך אליין, אונז האבן מיר זיך גערופן בני ישראל, בני יעקב, אבער אין דער וועלט, און אפשר אפילו אידן צווישן זיך, אזוי ווי ס'איז היינט אין א וועג, האבן זיך גערופן אידן. יהודים. און אונז טרעפט מען נאך דעם טיטל אויף אידן שפעטער אפילו, אין מער אנפאנג פון תקופת בית שני, איז דא עפעס א געוויסע א איבערבלייבעניש פון א עבודה זרה טעמפל אין גריכנלאנד, דעמאלטס מלכות יוון, שטייט דארטן אויסגערעכנט די נאמען פון א מענטש, די צושריפט איז אויף אים יודעוס, יודעוס איז די גריכישע גרסה פון יהודי, און אגב פון דארטן קומט אויך די דזשו שפעטער, ווייל זייער אסאך וויי, זייער אסאך וויי יו, זייער אסאך יו ס פון די גריכישע שפראך זענען אין אנדערע שפעטערדיגע שפראכן מגולגל געווארן אין דזשו, סא יודעוס איז געווארן דזשודעוס און צוביסלעך איז געווארן פון דעם דזשו בקיצור. יודעוס, אגב, יענער מאן דהי' האט פאראייביגט זיין זיין נאמען ווערט פאראייביגט אויף א טעמפל, אונז זעען מיר דא אונז טרעפט מען זיך דא מיט די ערשטע סימנים פון העלעניזם פון די גריכישע קולטור וואס האט זיך אריינגעריסן אין ארץ ישראל וואס האט צום סוף געברענגט די מתיוונים און צום סוף און נאכדעם צו די מרידה פון די חשמונאים קעגן מלכות יוון. אבער ווי געזאגט, ס'זעט אויס אז אידן האבן זיך ווייטער געזען, זיי האבן זיך נישט אזוי ווייט באצייכנט, קען זיין אין טאג טעגליכע שפראך האבן זיי זיך גערופן, גערעדט וועגן זיך אלס יהודים, אבער זענען געבליבן בני ישראל. און ס'אינטערעסאנט אויכעט אז ביי די שפעטער, מיט ארום זיבעציג יאר נאך חורבן בית שני, ווען ס'איז געקומען די מרד בר כוכבא, די גרויסע מרידה פון בר כוכבא קעגן די רוימער, וואס האט זיך געענדיגט שרעקליך און טראגיש, איז אבער ס'האט אבער גענומען אפאר יאר, און אין אנפאנג האט אויסגעזען, נישט אויסגעזען, אין אנפאנג האט בר כוכבא מצליח געווען. איינע פון די זאכן וואס ער האט שוין געטון, ער האט זיך געזען אלס די אנפאנג פון א נייע מלוכה, פון א באנייטע אידישע מלוכה, ס'דא געוויסע אנדייטונגען אז ער האט אנגעהויבן שוין מיט די הכנות צוריק צו בויען די בית המקדש, איז ער האט אויכעט געלאזט גיסן מטבעות, ער האט גענומען די רוימישע מטבעות און זיי אנגעהייצט צוריק פון דעם, זיי צעלאזט און געגאסן פון דעם נייע מטבעות, און די אויפשריפט אויף דעם איז געווען ערשטע יאר, צווייטע יאר, דריטע יאר לחירות ישראל. און ס'זעט אויס ווי די פאקט אז ער האט אויסגעקליבן צו נוצן דעם נאמען ישראל זעט אויס ווי בר כוכבא האט זיך אנגעקוקט ווי עמיצער וואס גייט צוריק באנייען, גייט צוריק ברענגען די גאנצע אמאליגע פאראייניגטע גאנץ כלל ישראל מלוכה אין ארץ ישראל. למעשה אידן, יהודים, איז קומט פון די תקופה ווען, קומט פון די תקופה פון תורה שבעל פה קען מען זאגן, תקופה פון חזל און ווייטער, דאס הייבט זיך אן מיט לאמיר זאגן סוף סוף בית ראשון. דארטן באגעגנט מען זיך ביי גלות בבל, ווי געזאגט פריער, נאכן חורבן פונעם ערשטן בית המקדש, דארטן באגעגנט מען זיך די ערשטע מאל אפיציעל מיט די טיטל יהודי, איד. פאר דעם, פריער אין די כתבי קודש און אין די נביאים, הייסט מען יעקב, מ'הייסט ישראל. זעמיר אלע דריי. יא, אונז זעמיר יעקב, איך מיין די קינדער פון יעקב, אונז זעמיר ישראל, כלל ישראל, אונז זעמיר יהודים. סאיז אינטערעסאנט דא צו באמערקן לגבי דעם אז יהודי זעט אויס אז סהאט עפעס א געוויסע טעם אז סגייט צוזאמען מיט מיט חזל, מיט תורה שבעל פה, מיט הלכה, אסאך פון די תקנות החכמים פון די גזירות דרבנן, די נוסח התפילה, הייבן זיך אן מיט די, קומען פון די תקופה פון עזרא הסופר, פון די פון די אנשי כנסת הגדולה, איז להבדיל אלף אלפי הבדלות, איז דא א אינטערעסאנטע אינטערעסאנטע נקודה, אז ווען די איש ווען די ציונים, די ציוניסטישע באוועגונג, ווען מדינת ישראל איז געגרינדעט געווארן אין תש"ח, האט עס געהייסן א גאנצן צייט אז דער נאמען פון דעם לאנד גייט זיין מדינת היהודים. אזוי האט עס געהייסן. און מען האט זיך אנגעהויבן טענה'ן, עס איז געקומען נאנטער צו די טאג ווען מען גייט גרינדן, מען גייט אויסרופן, יא, עס איז געגרינדעט געווארן מדינת ישראל, הערסט א מעשה, איז האט מען זיך אנגעהויבן קריגן איבער די נאמען, זאל הייסן מדינת היהודים, זאל הייסן א אנדערע נאמען, די סוף איז געווען ווען זיי האבן געמאכט די נוסח פון די מגילת עצמאות, ס'איז די אומאפהענגיקייטס דעקלערעישאן פון די מדינה איז האבן זיי געלאזט ליידיג די פלאץ וויאזוי די נאמען וואס די נאמען פון דעם לאנד גייט זיין, און ממש צום סוף אין די לעצטע טעג האבן אפאר פון די פירער צוויי פון די פירער כאילו על דעת עצמם אן פרעגן קיינעם אן זיך דורכרעדן מיט קיינעם האבן זיי אריינגעלייגט דארט מדינת ישראל און ס'איז געקומען ממש אלס א סורפרייז ווען ער האט עס געזאגט אזוי ווייל די צייטונגען די ציוניסטישע צייטונגען וואס זענען שוין דעמאלטס ארויסגעקומען אין ארץ ישראל פאר די מדינה איז געגרינדעט געווארן, האבן שוין געהאט געשריבן מיט קידוש לבנה אותיות אז ס'גייט געגרינדעט ווערן מדינת היהודים. סאו, ס'איז זייער מעגליך אז דאס האט זיי געקיצלט, אז זיי האבן אויך געפילט אז יהודי, אידן, דרוקט אויס, דאס איז די, אזוי האבן זיך אידן באצייכנט אין אלע דורות, פון ווען מ'איז געגאנגען אין גלות צום ערשטן מאל, גלות בבל, ביז היינט, ועד בכלל, האבן זיך אידן אנגעקוקט ווי אידן, דאס איז געווען דער טיטל וואס מ'האט וויאזוי מ'האט באצייכנט אין דער וועלט, און אידן צווישן זיך, ביסט א איד? שלום עליכם א איד? פון וואו קומט א איד? זיי האבן געוואלט פאר יעדן פרט פטור ווערן פון דעם, זיי האבן דאס נישט געוואלט, האבן זיי געמוזט גיין מיט אן אלטערנאטיוו, וואס? ישראל, ס'איז הייליג, ס'איז דער נאמען פון יעקב, דער נביא, דער אייבערשטער אין די מויל פון די נביאים רופט אונז אזוי, עמי ישראל. אבער ס'איז נישט די שפראך וואס אידן האבן גערעדט צווישן זיך, ס'איז נישט די ניגון, ס'איז נישט די ווארט וואס אידן האבן צווישן זיך גענוצט אין טאג טעגליכע שפראך, און זיי האבן געפילט עפעס אז דורכן אוועקווארפן די ווארט איד, יהודי, און צוריקגיין צום ישראל, האבן זיי עפעס מער טשענסעס, עפעס מער א וועג פון פסיכאלאגיש זיך אפשאקלען פון דער איד, וואס א איד איז באמת, וואס א איד דארף זיין, און וואס א איד איז. מ'קען שרייבן פון היינט ביז מארגן אנדערש, מ'קען מאכן דעקלערעישאנס, א איד האט א משמעות. א איד איז א איד, נאר אויף, נאר אויף איין אופן, נישט אויף אן אנדערן אופן. קיצור, די התחייבות'ן וואס קומען מיט'ן זיין א איד פאלן נישט אוועק. קענסט שפילן אלע פסיכאלאגישע געימס מיט דיר אליין, אבער ס'טוישט נישט די מציאות. און די מציאות איז געווען, און די מציאות בלייבט, אז אונז וועלמער אויסגעלייזט ווערן. דורכן אייבערשטן, דער אייבערשטער וועט אונז אויסלייזן, ער וועט אויסלייזן די גאנצע פאלק, ער וועט אויסלייזן די יהודים, די בני יעקב און די בני ישראל, ס'וועלן אלע אויסגעלייזט ווערן, און עס וועט פאראייניגט ווערן צוריק גאנץ כלל ישראל, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, יא, ירבעם בן נבט, ביים ערשטן שפאלט, ירבעם בן נבט איז געקומען פון שבט אפרים, בית יוסף, און. נאכדעם האבן מיר געהאט דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים, לא יסור שבט מיהודה, סאו ס'וועט פשוט פאראייניגט ווערן, די נביא זאגט עס קלאר, ס'וועט פאראייניגט ווערן אין יחזקאל, ס'וועלן פאראייניגט ווערן בית יוסף און בית יהודה, און ס'וועלן זיין צוריק איינס, ס'וועט זיין איין כלל ישראל אונטערן מלכות פונעם מלכות שמים. ברכה און הצלחה.